מיט דעם היינט אויף דעם אופן וואס זאל אים גרינגער מאכן דעם מארגן. אלע די דריי סיבות האבן א קנאפן שייכות צו אונזער בעל שמחה, צום חבר שלמה אברהמזון

וועגן נעכטן. זייער זעלטן. איר פילט אז אויב ס'איז פאראן אין אים נאסטאלגיע, איז דאס ווי א אונגארישער שרייבער מיקעש האט געזאגט, נאסטאלגיע איז נישט צוליב דעם ארט, צוליב רוים, נאר צוליב צייט. ס'איז נאסטאלגיע צו יענער גאלדענער תקופה פון וועלכער ער איז ארויסגעוואקסן. ס'איז א געהויבענע נאסטאלגיע, אבער ער אליין, ער אליין האט תמיד אין זיך אזויפיל שפרודלדיגע ענערגיע, און ער איז אזוי פארבונדן מיט דעם היינט, אז זייער זעלטן הערט איר אים דערציילן יענע גרויסע העראאישע מעשות פון נעכטן. און דערפאר

ווען איך טראכט, און ווען מיר אלע טראכטן, וועגן דעם אויסערגעווענליכן אויפשטאנד דעם ווארשעווער, וועגן דער קדושה און הייליגקייט וואס איז אין אים געלעגן, ווייסן מיר אז די דאזיגע העלדישקייט איז נישט געקומען איבער נאכט, אז אין דער העלדישקייט ליגט דער טיפער די טיפע איבערגעבנקייט ליגט די פראצע און האראוואניע פון אזעלכע אברהמזונס וואס האבן געאקערט דעם שווערן באדן פון אפילו דאן היבשלעך אסימילירטן און גלייכגילטיגן ביי פיל טיילן פון דער באפעלקערונג ווארשע און ווען מיר באעהרן א חבר

באהערשט אונז היינט, מיר ווייסן דאך אז ווען ער איז נאר געקומען אהער האט ער זיך אריינגעצויגן אין דער ארבעט און האט אויך דא פארשריבן גאר א וויכטיג בלאט אין דער געשיכטע פון אונזער קולטור טעטיקייט. מיר האבן ערשט נישט לאנג איבערגעלעבט די גאר דערהויבענע לויטערע טעג פון דער קאנפערענץ, דער קאנפערענץ פאר יידיש, און די דאזיגע קאנפערענץ

פאר דעם נייעם מוט און דער נייער שטימונג פאר דער אידישער קולטור וואס מיר שפירן אין אונזער ארום, אין דעם האט אויך א חלק אונזער בעל יובל חבר שלמה אברהמזון, מיר האבן באקומען א באגריסונג. פון אונזער חשוב'ן און אזוי הויך געשעצטן מיטבירגער אין דער שטאט, מיטבירגער פון דער אידישער קולטור אין דער וועלט, אונזער טייערן חבר מלך ראוויטש. די באגריסונג פון חבר ראוויטש וועט ליינען דער סעקרעטאר פון דער רייזען שול חבר אירליכט.
טייערער אלטער פריינט שלמה אבראמסאן און אייערע געטרייע לעבנס באגלייטערין רעגינא, זאג איך ארויס דעם נאמען שלמה אבראמסאן וואו און ווען דאס זאל נישט זיין,

א לערער און ארגאניזאטער פון קולטור טעטיגקייטן פון גאט'ס גענאד. כמעט אלע טוער און לערער ארום די צישא האבן צוליב עפעס א צופאל אדער השגחה עליונה געהייסן שלמה, שלמה קאזשדאן, שלמה גילינסקי, שלמה מענדלסאן, שלמה זוסמאן, און אחרון אחרון דער בר יובל פון היינטיגן אוונט. ער האט געוויסט אלעמאהל וואס ער טוט, און ער האט געגלויבט אין דעם אמת פון דער באוועגונג פאר סעקולערער שול מיט יידישער לימוד-שפראך. פאר אט דער אידעע און אידעאל האט ער אוועקגעגעבן זיין הארץ און זיינע כוחות און זיין אלזייטיג וויסן. אט זע איך אין דמיון ווי ער פאלט אריין אין דער צישא, מחמת ער האט געדארפט א לערער וואס זאל פארטרעטן א קראנק געווארענעם חבר.

זייט הארציג באגריסט. ווער וואלט זיך מיט פֿופֿציק יאר צוריק אויף נאוואליפקע איין און פֿערציק אין ווארשע געריכט אז אין יאר נײַנצן נײַן און זעכציק וועל איך אייך אין מאנטריאל באגריסן צום יובל און איך פארענדיג פאלקסטימליך גאט זאל געבן געזונט

א הארציגן דאנק. איר ווייסט אז חבר אבראמסאן איז נאכדעם ווי ער האט זיך באזעצט דא אין מאנטריאל האט ער געפונען דאן זיין צווייטע היים, די גייסטיגע היים

חבר קהלת.
חשוב'ער פארזיצער, ליבער גאסט, און זייער חשוב'ער און ליבער בעל יובל חבר אברמסון. ס'איז פארשטענדליך און נאטירליך אז די אידישע פאלקס-ביבליאטעק באטייליגט זיך אויפן היינטיגן אווענט מיט מיט בלומען און מיט גוטע וואונטשן צו אירן א טוער פאר די לעצטע איבער דאכט זיך פֿינף און צוואַנציק יאר. פון דעם ערשטן טאג ווען כמעט ווען ער איז געקומען קיין מאנטריאל חבר אברמסון האט ער זיך אנגעשלאסן אין דער פארוואלטונג פון ביבליאטעק און ער האט איר געטריי געדינט די גאנצע צייט פון זיין זיין דא און מיר שאצן עס זייער שטארק אפ. מיר פערזענליך איז דער נאמען שלמה אברמסון נאך באקאנט מסתמא איבער, איך וואלט געזאגט א פיר און א האלב צענדליק יאר, נאך טאקע פון יענע ווארשעווער צייטן, און איך האב באמת א שוואכקייט צו דעם מענטשן, און כאטש מיר האבן נישט איינמאל אין דער ארבעט פון ביבליאטעק אמאל נישט איינגעשטימט, אמאל קעגנגעשטימט איינס צום אנדערן, אבער אלעמאל האבן מיר געהאט א גוטן געפיל, ווייל מיר האבן געוואוסט זיין איבערגעגעבנקייט צו דער אינסטיטוציע און זיין ארבעט פאר דער אידישער פאלקס-ביבליאטעק. דאס ערשטע מאל ווען איך האב געזען חבר אברמסון, ווי איך האב געזאגט, מיט א לענגערע צייט צוריק, א לאנגע צייט צוריק, אנהויב צוואנציגער יארן, דאס איז געווען, אויב איר דערמאנט זיך, אויף לעשנע אין דער פֿינקל גימנאַזיע, דאָרטן זענען פֿאָרגעקומען קורסן אָדער לעקציעס, פֿאָלקסאוניווערסיטעט, יעדנפֿאַלס, מיר, אַזױ צו זאָגן, פּראָװינצער יוגנטלעכע, אַזױ האָט מען אונדז דאַמאָלסט גערופֿן, מאָלטאָך, מע האָט אונדז גערופֿן אױך מיט אַנדערע נעמען, אױב מע איז נאָך געװען אַ שטיקל ליטװאַק אָדער אַ גאַנצער ליטװאַק, איז פֿרעגט נישט. אמת טאַקע, שפּעטער האָבן מיר אױסגעפֿונען, אז כמעט אלע ווארשעווער זענען פראווינצער. מיר האבן באזונדערס, די יוגנטליכע האבן באזונדערס באוואונדערט דעם חבר אברמסון זיך פארהאלטן האט מיט די אלע לעקטארן, און פון זיי זענען געווען אזעלכע מענטשן וועלכע מיר האבן דאמאלס דאס ערשטע מאל געזען, ס'איז געווען.

נישט נאר פיזיש, צו חבר אבראמסאן, ער איז מיט זיי פארשטייט זיך געווען אויסגעבונדן, און ער איז געווען דער פארזיצער, ווי זאגט איר, מען רופט מיסטער, דארף מען רופן חבר אבראמסאן מיסטער טשעירמאן אדער מיסטער פארזיצער? שפעטער שוין האבן מיר געהערט פון אסאך אויפטואונגען פון חבר אבראמסאן, געווען פארוואלטער פון א גרויסער שול אין ווארשע, אנגעפירט מיט טורן מיט טוריסטיק סיי אינלאנד סיי אין אויסלאנד, און אין די מלחמה יארן אין איינעם א שיינעם טאג, כאטש די מלחמה יארן זענען נישט געווען קיין שיינע טעג, דערוויסן מיר זיך אז חבר אבראמסאן געפינט זיך אין מאנטריאל מיט זיין פרוי און טאכטער, ארויסגעריסן זיך פון דעם עמק הבכה, פון דעם פארפעסטעטן ברוין פארפעסטעטן אירופה. נישט לאנג גענומען איז חבר אבראמסאן געווארן איינער פון די טוער פון די הויפט טוער אין דער אידישער פאלקס ביבליאטעק. ער האט מיט זיך אריינגעבראכט א סך דערפארונג פון א געזעלשאפטליכן קולטור טוער, און האט באוויזן אין געוויסע פאלן איר ווייסט אז די ניי געקומענע האבן א געוויסע ערפארונג מיט די אלט געזעסענע ווען זיי זאגן אז דאס איז נישט יוראפ דא וועט עס נישט ארבעטן. חבר אבראמסאן האט אין אסאך פאלן באוויזן אז דא וועט יא ארבעטן און ס'האט אין אסאך פאלן אסאך מאל האט עס יא געארבעט. באזונדערס וויל איך אונטערשטרייכן די ארבעט פון חבר אבראמסאן.

די טעמקינס און מייסאנס און א צאל אנדערע וועלכע האבן אריינגעלייגט אסאך ארבעט, נישט געווען קיין סך פון זיי, אבער זיי האבן באוויזן און און מיר גלויבן יעצט כמעט א צוואנציג יאר שפעטער שטייען מיר ווידער פאר אן ענליכע אויפגאבע צו שאפן א היים און א בנין פאר דער ביבליאטעק. מיר גלויבן אז איר חבר אבראמסאן וועט זוכה זיין צוזאמען מיט אנדערע חברים און קאלעגן צו זען אן אויפגעבויטע און א אויסגעברייטערטע און א באנייטע אידישע פאלקס-ביבליאטעק אין מאנטריאל. אייער פערזענליך און אייער עזר כנגדו, אייער פרוי רעגינא, ווילן מיר ווינטשן אסאך יארן, געזונטע יארן, רואיגע יארן, צוזאמען מיט אייערע קינדער און קינדס קינדער, און. איך וואלט געוואלט זאגן עד מאה ועשרים, נאר איך דערמאן זיך א מעשה וואס מען דערציילט וועגן מענדעלען, ווען מען האט געפייערט מענדעלע מעכל ספרים'ס פֿינף און זיבעציק יעריג יובילעי, האט ביאליק, זייענדיג דער פעסט רעדנער, פארענדיגט מיט דער טראדיציאנעלער עד מאה ועשרים שנה, האט מענדעלע אויפגעשפרינגען און געזאגט, דו, דו טיילסט מיר צו יארן? ער האט געוויזן מיטן פינגער אויבן, די יארן זענען איבער אויבן. כלל אסאך געזונטע יארן, איר און אייער פרוי און אייער קינדער, נאכאמאל זייט געזונט.
א הארציגן דאנק אייך חבר קיילעס, און איר האט טאקע דערמאנט די קינדער, איינער פון די סימנים פון אברהמסאן'ס קוקן פאראויס איז ווען ער טרעפט אים

איך זאל היינט רעדן אין זייער נאמען. אה די אורזאך איז צוויי, איינס איז ס'איז א פארגעניגן צו באגריסן א מאן וועלכע האט מיטגעארבעט אין די ג'יעס, דאס צווייטע איז די פערזענליכע פריינטשאפט וועלכע האט זיך מיר איינגעגעבן צו אנטוויקלען מיט חבר אברמסון. ער איז דעם ערשטן מאָל, דאַכט מיר, געװען בײַ מיר אין אָפֿיס, און דאַמאָלסט איז געװען אַ פֿראַגע, אום צו מיטהעלפֿן פֿאַר פֿאַר עמעצן אום צו קריגן באַשעפֿטיקונג. באַט ער האָט די פּערזענלעכע, גאָט האָט אים געגעבן די פּערז דעם טײל פֿון פּערזענלעכקײט, ער האָט אַלע מאָל אַ שמײכל, ער האָט אַלע מאָל אַ פֿרײַנדלעכן צוגאַנג, און די, װאָס באַגעגענען זיך מיט אים, קענען קײנמאָל ניט קריגן קײן אַנדער געפֿיל,

און די באגריסונג וועלכע איז פארגעלעזן געווארן אין נאמען פון אונזער באגאבטן תושב אין מאנטריאל ראוויטש, וואסער א גרויסער מענטש אברמסון איז געווען, א מענטש וועלכע האט אויפגעגעבן זיין גאנצן לעבן מיט דעם וואונטש, ניט נאר אויפצוהאלטן די אידישע שפראך,

מיט ארגאניזאציע וואלט געקענט וואלט געהאלפן מענטשן געזונט ווערן סיי ס'איז געווען זומער וואקאציע סיי ס'איז געווען קינדער וועלכע האבן געדארפט האבן היילונג פריינט אברמסון איז קיינמאל ניט געווען האט אים געפעלט א געדאנק אום אויס צו געפינען ווי אזוי מען זאל קענען העלפן מענטשן וועלכע האבן נויט. ווען די לעצטע האב איך ביינאכט געלעזן דעם ארטיקל פון די צוזאמענקונפט די ליבעראלע פארטיי אין בריטיש קאלאמביע און זיי טרייען צו באשטימען וואס הייסט ארעמקייט. פראפעסארן האבן גערעדט, קבצנים זענען דארט אין אמת טאקע דארט ניט געווען און מען האט אנגעפרעגט פארוואס די וועלכע זענען די חולאים פארוואס זיי זענען ניטא האט מען געזאגט עס קענען איט וויל עמבערעס, די וועלכע זענען ניט די קבצנים און די וועלכע זענען די קבצנים. פריינד עיברעמסאן האט אלעמאל געקענט געפינען די עקספלאנאציע און די אורזאכע פארוואס הילף דארף קומען צו א באשטימטן שיכטע פון דער בעפעלקערונג. ס'איז נאטירליך אז מ'קען ניט העלפן די גאנצע וועלט אין איין מאל, באט זיכער איז וואס ס'איז געווען ווי אין זיין עריע האט ער אלעמאל

פאר דער פאר די ביבליאטעק, און מיר האבן געהאט דאקטער קעידזש, איך בין געווען איינע פון די מיטגלידער פון די טריאומוויראט, איך דענק זענען מיר געווען, וועלכע האבן מיטגעארבעט מיט אים, און מיר האבן אלעמאל געפונען אזוי פריינטליך, אזוי צוגעגעבן, אזוי צוגעלאזן, אז ס'איז געווען, אזוי ווי איינער האט געזאגט, די לעקציעס, זאגט ער, ווען איך קען פארגינען, לעקציעס קענען אנהאלטן זיבן טעג א וואך, זאגט ער וועט ער זיין ווילינג זאגט ער צו זיין ביי דעם. איר ווייסט איינע פון די זאכן פילע מאל טרעפט אז מענטשן האבן מערער ווערן עלטער ער האב מיך מערער ווען מען ווערט עלטער האט ער מערער אום צו ווערן מען זאל זיי געבן. און זאגן א צוזאמענקונפט אדער א יובילאר אפדאנקען. קודם כל דענקט, אמאל קען א מענטש דענקען אז עס קען זיין דאס איז ווי ווייט מיין מעגליכקייט פון שאפן אדער בייטראגן איז דא. באט איך דענק אין היינטיגן מאל אדער אין דער קעיס פון דעם צוזאמענקונפט פאר פריינד עיברעמסאן דאכט זיך מיר איז עפעס אנדערש. ער האט אזא רייכע פארגאנגענהייט.

און מאנכע פארשטייען אז די געמישטע אידן און ניט אידן קענען אנגיין פאר די צוקונפט, אזוי ווי סאציאליסטן האבן געהאט א גרויסן געפיל אז אינטערנאציאנאלע פארשטענדעניש דורך סאשעליזם וועט היילן אלע מיני חלאת. אט דאס האט ניט געהאלפן. דערוויילע העלפט עס ניט, זעט אויס מענטשן זיינען אנדערש, יעדער מענטש איז א קליינע וועלט פאר זיך אליין, און ווען מיר... איים קאטינג. סי, דער טשערמאן איז א גוטער טשערמאן האט אויף אייך רחמנות ניט אויף מיר. מיי פרעיער פאר פארגיוונעס איז מיין ליבשאפט צו מיין פריינט.

און אייך פרוי דינה אברהמסאן, די בעסטע וואונטשן פאר געזונטן און לאנגן לעבן פאר אייך און פאר אייער פאמיליע, פערזענליך פון מיר, און דאס זעלבע צו אייך ביידן. א דאנק אייך זייער.
איר זעט, נאר מיט אזא גוטמוטיגן מענטש א פארדינסטפולן און א געוועזענעם סטודענט מיינעם האב איך זיך געקענט ערלויבן א באגריסער צו באגרעניצן, איך האף אז די ווייטערדיגע וועל איך דאס נישט דארפן טון. און איצטער איידער איך וועל איבערגעבן א ווארט דעם ווייטערדיגן באגריסער, וויל איך איבערלייענען כאטש איין בריוו. חבר אבראמסאן האט תלמידים צעשפרייט איבער דער גאנצער וועלט, און דער גורל האט אזוי געוואלט אז אין אויסטראליע זאלן זיך געפינען

זיינע געוועזענע שילער דערמאנען מיט סענטימענט די פארגאנגענע קינדער יארן ווען דער לערער אבראמסאן האט זיי געלערנט שטעלן די ערשטע שריט אין געזעלשאפטליכן לעבן. אין אונזער איצטיגער געזעלשאפטליכער ארבעט ווענדן מיר אן די זעלבע מעטאדן וועלכע ס'האט אונז אמאל געלערנט דער לערער אבראמסאן זאלן געבענטשט זיין זיינע הענט

מיר האבן און וועלן האבן דאס פארגעניגן צו הערן א באגריסונג פון א שוועסטער אינסטיטוציע, אן עלטערער, א גרעסערער, מיט גרויסע פארדינסטן, פון דער פרץ שול. דא געפינט זיך אויך א גראדואירטער פון די פון די צישא שולן אין פוילן, טאקע די שולן אין וועלכע ס'האט געארבעט חבר אבראמסאן, דער אונז צו גוט באקאנטער, איך זאל אים דארפן פארשטעלן

אונזער פארזיצער האט געלייענט, איז דאכצעך די בעסטע באגריסונג וואס א לערער קען האבן צו אזא שמחה ווען מען פראוועט זיין יוביליי, ווייל לויט דער אידישער טראדיציע טאר דאך א לערער אפילו נישט נעמען קיין געצאלט פאר זיין לערנען, ווייל לערנען איז א מצוה און פאר א מצוה נעמט מען נישט קיין געלט, לערנען תורה טאר מען דאך אוודאי נישט נעמען קיין געלט, נאר פון וואס דען זאל ער לעבן? מען צאלט אים ווייל ער האט אוועקגעגעבן צייט, אין דער צייט וואלט ער געקענט זיין א סוחר, א אינזשעניר, א דאקטער, א שוסטער, א שניידער, פאר דער צייט דארף מען אים באצאלן, אבער נישט פארן לערנען מיט קינדער, איז במילא דער שכר שוין דא, אין דעם לערנען אַליין, און אין דעם הײַנטיקן בריװל איז געװעזן דער דאָזיקער שׂכר פֿאַר חבֿר אַבראַמסאָן. אָבער חבֿר אַבראַמסאָן איז נישט בלױז אַ לערער, ער איז אַ געזעלשאַפֿטלעכער טוער, און אױך אַ געזעלשאַפֿטלעכער טוער האָט דעם שׂכר פֿון זײַן אַרבעט באַלד אױף אײן אָרט ווייל קודם כל האט ער דאך א הנאה פון דער ארבעט אליין, וואלט ער קיין הנאה נישט געהאט פון זיין ארבעט וואלט ער דאך די דאזיגע ארבעט נישט געטאן, איז במילא דער שכר דא. פרעגט זיך וואס טוען מיר אויף ווען מיר נעמען זיך צונויף? מיר טוען עס אייגנטליך פאר זיך,

באזונדערס איצטער דארפן מיר אפשאצן חבר אברהמסאן אין דעם זין פאר דעם אויסוואהל וואס ער האט געטאן פאר זיין געזעלשאפטליכע ארבעט, און די ערשטע זאך וואס ער האט געטאן וואס ער איז געווען אליין א עסקן בצרכי ציבור באמונה, א מענטש וואס האט מיטן גאנצן לייב און לעבן געטאן געזעלשאפטליכע ארבעט אן שום זייטיגע פניות, אן שום כוונות דערביי, נאר די ארבעט לשמה פאר דער דאזיגער ארבעט. און ווי א טייל פון זיין דור האט ער פארקערפערט און פארקערפערט נאך ביז איצטער דעם ווילן מתקן צו זיין די וועלט און העלפן די ארעמסטע, די נויטבאדערפטיגסטע. ווייל וואס איז געווען די מעדעם סאנאטאריע? און וואס איז געוועזן דאס אידישע שול-וועזן אין פוילן? דאס זענען דאך אייגנטליך געווען קליינע אינזעלעך וואו מען האט גענומען די ארעמסטע פון די ארעמע. אין דער מעדעם סאנאטאריע זענען געגאנגען די ארעמסטע קינדער, און מען האט זיי אריינגענומען אויף א שטיקל צייט

אזוי זענען אויכעט געוועזן די לערער און די תלמידים פון די אידישע שולן, מיט דעם ביסל גליק וואס האבן געהאט אין די פאר יאר, און דאס וואס עס האט זיי געגעבן אזעלכע לערער ווי אברהמסאן און אנדערע, האבן זיי געקענט לעבן לאנג נאך און איבערטראגן זייער שווערע צייטן. דאס איז געווען דאס גליק צו לעבן אין א קליינער סביבה פון גערעכטיגקייט וואס האט אפגעטיילט, געמאכט א מחיצה צו דער וועלט פון רשעות אין וועלכער זיי האבן זיך געפונען ארום. און מיר רעדן זייער אפט וועגן דעם דור, דעם דור פון העראאישקייט, דעם דור פון גרויסן מסירות נפש, גרויסער דערהייבונג אין פארשיידענע ריכטונגען. מיר דוכט זיך אז איין זאך דארף מען נאך דערמאנען, דעם דור פון גרויסער נאאיווקייט. און אויב איך זאג נאאיווקייט מיין איך דאס אין דעם שענסטן זין פון דעם דאזיגן ווארט. ווייל נאאיוו קענען זיין בלויז לויטערע נאטורן. קרישטאל ריינע מענטשן קענען זיין נאאיוו. מענטשן וואס האבן דעם מינדסטן פגם קענען נאיוו ניט זיין, און איך וואלט דעם דאזיקן דור אויכעט באצייכנט ווי איינעם פון די נאיווסטע דורות אין אידישן לעבן און אין אידישער געשיכטע, און דערפאר האט דער דאזיקער דור געצאלט אזויפיל קרבנות אויף אייגענע און אויף פרעמדע מזבחות. און אפשר דער נאַיִווסטער קלאַסיקער פֿון דער ייִדישער ליטעראַטור, דריקט אויס, אין אַ פּשוט לידל, וואָס מיר הערן עס זייער אָפֿט זינגען, דריקט ער אויס די דרײַ סטאַדיעס פֿון דער דאָזיקער צײַט, דאָס איז דער נאַיִווער פּאָעט אַבֿרהם רייזען, און די ערשטע סטאדיע פון דעם דור איז געוועזן א חלום, א חלום אז מ'וועט קענען אסאך אויפטון, און ווען די גאנצע וועלט וואלט ליידן, גוט אליין זאל מיר זיין בלויז, וואלט איך דאן די וועלט די גאנצע איינגעלאדן אין מיין הויז. דער ווילן פון דעם דאזיגן דור, איינצולאדן אין די ארעמע הייזערלעך די גאנצע וועלט און מאכן די וועלט גליקליך. און דער דור האט זיך געפילט אז ער קען עס טון, איז ער געגאנגען אביסל ווייטער. און ווען די וועלט געווען וואלט גליקליך, איך אליין בלויז פול מיט לייד, וואלט איך דאן צו איר געקומען און געפאדערט גיב מיר פרייד. דאס איז געווען די צווייטע סטאדיע פון דעם דאזיגן דור וואס האט געמיינט אז די וועלט האט טאקע וואס צו געבן, און האט געמיינט אז די וועלט קען געבן גליק, און זיי האבן זיך אנגענומען מיט מוט און געפאדערט. אבער די דריטע סטאדיע, אפשר די סטאדיע אין וועלכע מיר לעבן איצטער,

חבר טענצער, איר האט געוואונטשן חבר אברהמסאן אם ירצה השם אכציג יאר, חבר קאשדאן איז שוין אוועק נאך ווייטער, און אין זיין וואונטש אין א בריוול ווינטשט ער

איידער איך בין ארויפגעגאנגען רעדן אז איך זאל עס טאקעש מאכן קורץ און שארף. איך ווארף אוועק אלע זייטיגע זאכן, איך טרעט נאר צו בלויז צו די זכרונות אזוי צו זאגן פון די קינדער יארן, פון די קליינע קינדער און צום לערער אברהמסאן אזוי איך הייב אן כמעט ווי פון מיטן דער לערער אברהמסאן איז אלעמאל געווען ארומגערינגלט פיל מיט קינדערלעך יונגערע און עלטערע מיר האבן ממש געקלעבט ביים לערער איך דערמאן זיך ווען איך בין נאך געווען א שילער אין די גאר יונגע קלאסן ווען איך בין אינדערפרי געקומען אין שול, איז די ערשטע זאך געווען אויפצוזוכן דעם לערער אברהמסאן און אים זאגן גוט מארגן לערער. דער לערער מיט א שמייכל און א גלעט מיט די האנט איבערן קעפל האט ער געענטפערט גוט מארגן יענקעלע, וואס מאכסטו? איך פלעג זייער פרי קומען אין שול כדי דער לערער זאל נאך נישט זיין פארנומען מיט די אנדערע קינדער און זאל און זאל מיר דעם גוט מארגן געבן און דעם גלעט איבערן קעפל באקומען.

דו האסט מיר געזאגט א גוטן טאג און איך האב דיר געזאגט א גוט יאר דרײַ הונדערט און פֿופֿציק מאל מער. דער לערער אבראמזאן האט אין די עלטערע קלאסן געלערנט מאטעמאטיק, נאטור-וויסנשאפט און געאגראפיע, און אינטערעסאנט אז פון די אלע געגנשט אז פון די געגנשטאנדן אין אלע קלאסן ווי דער לערער האט געלערנט איז בפירוש נישט געווען קיין שלעכטע שילער. דאס האט זיך גענומען פון די ליבשאפט צום לערער אבראמסאן, און די שילער האבן שטארק געארבעט איבער די געגנשטאנדן. עס איז אמאל געקומען אין די שול א פארשטייער פון די שול ארגאניזאציע ווי אונזער שול איז געווען אנגעשלאסן, צונויפגענומען עטליכע קלאסן שילער אין איין קלאס און פארפירט מיט אונז א שמועס. ער האט אונז געשטעלט פראגן און מיר האבן אויף די פראגן געענטפערט שריפטליך. צווישן אנדערע פראגן איז געווען א פראגע

דאָך האָבן עטלעכע פֿערציק צוגעגעבן ווי דער לערער אַבראַמסאָן. איין מאָל ווען מיר האָבן אײַנגעאָרדנט אַ שפּיל אין שול, און איין מאָל ווען מיר האָבן אײַנגעאָרדנט אַ שפּיל אין שולזאַל, און פֿאַרשטייט זיך, אַז דער לערער אַבראַמסאָן האָט אָנטייל גענומען אין שפּיל גלײַך ווי מיט אַלע קינדער, איז אַרײַנגעקומען אַ פֿרוי, אַ מאַמע, וואָס האָט געהאַט צוויי קינדער אין שול, זיך אַוועקגעשטעלט, נישט וועלנדיק שטערן די שפּיל. ווען די שפיל איז געווען פארענדיגט איז דער לערער צו צו איר און געפרעגט וואס איז איר בקשה. זי האט נישט גענטפערט באלד, נאך א ווייל טראכטן האט זי רואיג גענטפערט, לערער איך בין געקומען זיך מיט אייך קריגן און שטארק זיך קריגן נאר עפעס קען איך זיך נישט קריגן האט זי אנגעהויבן צו שטאמלען פֿאַרװאָס װילט איר זיך שטאַרק מיט מיר קריגן? פֿרעגט דער לערער מיט אַ שמײכל. די פֿרױ, האַלב ערנסט, האַלב מיט אַ שמײכל, זאָגט, לערער, צו האָב איך געבױרן קינדער, אַז איך און מײַן מאַן זאָלן זײ כּמעט נישט זען? זײ זענען דאָך בײַ אײַך פֿון אין דער פֿרי ביז שפּעט בײַ דער נאַכט. איך בין טאַקע געקומען זיך מיט אײַך קריגן,

האט ווער פון זיינע שילער געהאט עפעס א טראבל אזוי צו זאגן, זענען מיר גלייך אוועק צום לערער אברמסון. אין זיין שטוב האט מען אפט געקאנט טרעפן פיל פון זיינע שילער. ער האט אויסגעהערט, געגעבן עצות, און פאר א גרויסע טייל ארבעט געשאפן. ביז צו די אויסברוך פון די קריג איז אברמסון אלץ געווען פאר אונז געווען לערער אברמסון, און פאר א טייל מער פאר א ווי א פאטער, מער ווי א פאטער. איך וויל פארענדיגן מיט די עטליכע מיט די עטליכע זכרונות, הגם עס ווילט זיך אסאך אסאך נאך דערציילן. לערער אברהמסאן, איך שליס זיך אן דעם וואונטש פון די מאמע וואס איז געקומען אין שול מיט אייך זיך קריגן, און צו סוף אייך געוואונטשן אז איר זאלט זיין געזונט

קען מען זיך פארשטעלן א גרעסערן שכר? און שטעלט זיך פאר ווען די אלע תלמידים וואס זענען דורכגעגאנגען די שול וואס דארט האט געארבעט אברהמסאן וואלטן געקענט קומען צו אזא שמחה. איך געדענק אין סעמינאר ביי אונז פלעגט מען נישט זאגן דער לערער אברהמסאן, זיי פלעגן זאגן דער לערער, האבן מיר שוין געוואוסט אז דאס מיינען זיי אבראמזאן, דאס איז די ווארשעווער אביטוריענטן, דער לערער איז דאס אבראמזאן. מיר האבן באקומען א גאנצע רייע דעפעשעס, דעפעשעס פון נאענטע פריינט, איין דעפעשע א גאנץ לאנגע, און איך האף אז ער וועט מיר מוחל זיין ווען איך וועל נאר דערמאנען, מען האט אים איבערגעגעבן אז מען האט איבערגעליינט דעם נאמען פון העניך מענדלסאן. א שילער פון די ווארשעווער שולן, וואס איז אגב געווען איינער פון די מיטארבעטער מיט חבר אברהמסאן אין דער קולטור-ליגע. אגב, אין ווארשע האט מען שוין געוואוסט, אז טאמער איז מען געווען א שילער פון חבר אברהמסאן, ממילא אז מען האט נישט געקענט קריגן קיין ארבעט אין אן אנדער ארט, איז די קולטור-ליגע געשטאנען אפן. ס'איז אומעטום איז געווען אלס שילער, און דארט האט מען אלץ געהאלטן רעדן לערער, לערער. אזוי אז ס'איז אים מיטגעגאנגען אויך שפעטער.

קארדזשעלי ווישעס, גראסבארד, פעריס. הערץ, נאטירליך. ס'איז דא א דעפעשע פון באשע און לייבל באסמאן. באשע איז געווען אבראמזאן'ס תלמידה, אמת? געווען א תלמידה, געפינט זיך איצטער אין וואנקאווער. א דעפעשע, געשריבן אין אידיש. איך וויל נישט צונעמען קיין צייט פון רעדנער, אז איך וועל בלויז האבן געלייענט. זאל איך ליינען? יא? ווי קען איך? טייערער אברהמסאן, צו אייער געבורטסטאג און צו אייער יום טוב היינט האבן זיך פארזאמלט אלע אייערע פריינד,

באשע און לייבל באסמאן. אוי, איר זענט געווען גערעכט, קודם איז געקומען ווייל זיי האבן זיך מטריח געווען און געשיקט א אידישע דעפעשע. דאן איז דא א דעפעשע אבער זיי זענען דא דא איז וועל איך בלויז איבערגעבן אז ס'האבן געשיקט א דעפעשע רות און פיליפ פרעסמאן. ליבע פריינט. ליבע פריינט, מיר קומען איצטער צו דעם מאמענט ווען איך דארף געבן מיט אזויפיל פארגעניגן און פרייד דאס ווארט אונזער גאסט-רעדנער. דער גורל האט געוואלט אז דער דירעקטאר, דער בילדונגס דירעקטאר פון ארבעטער רינג. זאל זיין א שילער פון די ווארשעווער אידישע שולן, צישא שולן. זאל זיין אויך א געוועזענער סאנאטאריסט. און דוכט זיך מיר אז אין סאנאטאריע האט ער דארט געשיינט מיט זיין גרויסער שרייבערישער פעאיגקייט, און פון דארט זענען געקומען די ערשטע לידער. אפשר גאר צווישן די וואס האבן זיך שפעטער געפונען אויפן שרייבטיש פון חבר ראוויטש וואס האט צו יענער צייט רעדאגירט די ליטערארישע אפטיילונג פון יוגנט וועקער. ס'איז באמת א גרויסער פארגעניגן צו האבן די דאזיגע געלעגנהייט פאר חבר אברהמסון, פאר זיין פרוי, פאר אונז אלעמען. אז ס'זאל אונז באגריסן א מענטש וואס נאכדעם ווי ער האט דורכגעמאכט שווערע יארן בעת דער מלחמה, וואנדער יארן, פארווארפן געווארן אין שאנגכאי, אבער צום גליק אנגעשפארט אין קאלגערי, און געווען א לערער אין קאלגערי ווען מען האט זיך גענויטיגט אין פריש יונג בלוט אין ניו יארק, מוז איך זאגן עס קומט א גרויסע גרויסע אנערקענונג דאכט זיך כאנינען קודם כל וואס ער האט געבראכט קיין ניו יארק דאן, און היינט דעם יונגן יאסל מלאטעק. יאסל מלאטעק האט זיך שוין קונה שם געווען, פאר אים רעדן שוין רעדט שוין אידישע מוזיק, די פליטעס וואס ער האט אראנדזשירט, עס רעדט שוין אזויפיל אז איך דארף שוין נישט פיל דערמאנען פאר אייך אלעמען, איר ווייסט, ער איז דער אָרגאַניזאַטאָר פֿון די באַרימטע פּאָעטישע אָוונטן אין דער YMHA אין ניו-יאָרק, וואָס זענען אויך אַרײַן שוין אין אונדזער באַנײַטער, אַזוי צו זאָגן, געשיכטע פֿון פֿאַרשטאַרקטן אינטערעס פֿאַר ייִדיש און ייִדישער ליטעראַטור. ער האָט דורכגעפֿירט דעם לעצטן זומער באזונדער, שוין נישט דעם ערשטן מאל, א גרויסן מוזיקאלישן פעסטיוואל אין צענטער, אין צענטראלן פארק אין ניו יארק. ער איז, מיר ווייסן אלע אז ער איז פול מיט דינאמיק און וויטאליטעט, און האט אויך א טיפן סענטימענט צו אונזער בעל יובל, און איך האב זייער גרויס פארגעניגן פארצושטעלן פאר אייך חבר יאסל מלאטעק. א הארציגן דאנק חבר ארטור. נאך א מינוט און איך וואלט געמיינט אז דער באנקעט איז פאר מיר. איך דאנק אייך הארציג פאר די ווארעמע און גוטע ווערטער. און עס איז נישט לייכט צו רעדן ווייל אזויפיל סענטימענטן און זכרונות קומען אויפן זכרון ווען איך דארף דא שטיין היינט און רעדן וועגן חבר אברמסון, מיין לערער אברמסון, און צו צוימען די סענטימענטן און געפילן, כ'טו עס זייער זעלטן, האב איך דאס אנגעשריבן, און איך וויל זאגן אט וואס, חבר טענצער האט גערעדט וועגן דעם דור, און ער האט אויך דערמאנט אברהם רייזן, און מיר קומט אפט אויפן זין, א שורה פון אברהם רייזענען וואו ער זאגט איך האב אים ליב דעם דור, מיין דור פון אידעאלן. איך געדענק נישט גענוי די ווייטערדיגע שורות פונעם ליד, אבער דער דיכטער טוט תפילה אז די ליכט פון דעם דור זאל אויך פאלן אויף אונזער דור, אויף די וועגן אויף וועלכן אונזער דור גייט. איך ווייס נישט וויפיל פון דעם ליכט װאָס אָט דער װוּנדערלעכער דור פֿון אידעאַלן האָט פֿון זיך אַרױסגעשטראַלט, איז מיט יעדן פֿון אונדז פֿאַרבליבן. איך װײס נאָר, אַז דאָס גײַסטיקע לעבן אונדזערס װאָלט געװען אַזױ פֿיל אָרעמער, אינהאַלטסלאָזער, װען מיר װאָלטן נישט געהאַט די זכיה צו לעבן אינעם שאטן פון אט דעם דור. חבר אברהמסון, לערער אברהמסון, איז איינער פון אט דעם וואונדערליכן דור אידישע פאלקס אינטעליגענטן, וואס האט זיך באוויזן סוף היינטיגן יארהונדערט אין די אידישע שטעט און שטעטלעך פון מזרח אייראפע, און וואס האבן רעוואלוציאניזירט א ווארט היינט וואס מיר זאגן עס נישט אזוי גערן ארויס, רעוואלוציאניזירט דאס אידישע לעבן. אויף פארשידענע אופנים האט זיך די רעוואלוציע אויסגעדריקט. אין פאליטישע באוועגונגען וואס האבן דערוועקט דעם נאציאנאלן און סאציאלן באוואוסטזיין ביים פאלק. אין א מאדערנער אידישער ליטעראטור. וואס האט אויפגעבראכן איינגעשטומטע שעפערישע פאלקס-קוואלן אין דער מאדערנער יידישער שול, וואס האט אויף איר פאן אנגעשריבן פרצעס פלאמיגע ווערטער אז אויף אירע שוועלן ליגט די צוקונפט פון יידישן פאלק. דער ערשטער צוזאמענפאר פון צישא איז פארגעקומען ערשט אין נײַנצן איין און צוואַנציק, אבער שוין פריער האבן אידישע פאלקס אינטעליגענטן ווי אבראמסאן אין פארשידענע שטעט און שטעטלעך פון פוילן געשאפן די מאדערנע אידישע שולן. א צווייטער שלמה וואס מ'האט היינט דא דערמאנט, שלמה מענדלסאן, וואס האט ווי א מעטעאר אויפגעלויכטן אויף דעם פויליש-יידישן הימל צווישן ביידע וועלט-מלחמות, האט וועגן דעם דערציילט, איינער פון דעם אנדערן האט כמעט ווי נישט געוואוסט. נאך יארן פון צארישער רעאקציע, האט מיט אן אויסערגעווענליכער קראפט א שלאג געטון דער קוואל פון דער יידישער מאסן-ענערגיע. האסטיק, אימפעטדיג, פול מיט שוואונג, די שולן זענען אנגעפילט געווארן מיט קינדער, דער פאנאנדערבוי אן אומגעדולדיגער, א הילייוועסטיגער. יעדע שול איז א מלוכה פאר זיך, און א שעפערישע לאבאראטאריע. קליינע לערער קאלעקטיוון, געטריבן דורך אן אינסטינקט און געפירט פון אן אידעע דורך א גלויבן, אן אידעאל. דאס איז געווען א וואונדערליכע עפאכע. יארן פון הונגער, שרעק, און אין דער זעלבער צייט געבענטשטע יארן וואס האבן אזוי פיל געשאפן. אבראמסאן, חבר אבראמסאן, איז געווען איינער פון די וואס האבן די ערשטע געשאפן א שול אין ווארשא אויף טווארדע. זיין געביט וואס איז שוין היינט דא דערמאנט געווען איז געווען געאגראפיע נאטור-וויסנשאפט, מאטעמאטיק, אבער זיין אונטערנעמערישע ברויזיגע נאטור האט אים נישט געלאזן פארשלאסן בלויז אין קלאס-צימער. ווי א פארוואלטער פון דער טווארדע שול, שפעטער פון דער שול אויף נאוואליפקע איז ער געווארן פאראנטווארטליך פאר'ן וואוקס פון די שולן, פאר זייער טאג-טעגליכן געראנגל מיט דער פוילישער מאכט, און מיט די שווערע עקאנאמישע באדינגונגען. ווען איך בין אנגעקומען פון דער פינף קלאסיקער מיכאלעוויטש שול אויף מילא איין און זעכציק, אין דער זיבן קלאסיקער מעדעם שול אויף נאוואליפקע אַכט און זעכציק, אין די פריע דרייסיקער יארן, איז חבר אברהמסאן נאך געווען פארוואלטער פון דער שול, אבער האט מער נישט געלערנט אין די קלאסן. ער איז שוין געווען פארנומען מיט א נייעם גראנדיעזן פראיעקט, וואס איז שפעטער געווארן די קרוין, נישט נאר פון זיין פערזענליכער קאריערע, נאר א קרוין פון דער יידישער ארבעטער באוועגונג, מיט ארגאניזירן די קולטור ליגע פון א ביכער פארלאג, אין א פאלקס באוועגונג, א באוועגונג וואס האט געשאפן און ארומגענומען אוונט שולן פאר דערוואקסענע, אויספלוגן און באזוכן אין טעאטערס, אין מוזעאומס, בילדער אויסשטעלונגען, זומער און ווינטער קאלאניעס, טורס איבערן לאנד און אויסלאנד, לעקציעס און אפען פארומס, יא, מיר האבן זיי גערופן אפען פארומס לויטן מוסטער פון ניו יארק, באזוכן אין קוילן גרובן און אין זאלץ גרובן, אין עלעקטראווניעס און אין וואסער לייטונגען. היינט קענען די אלע אויפטוען קלינגען מאדנע, זיי קענען אפשר ארויסרופן א שמייכל ביי אנדערע, אבער מען האט געדארפט לעבן אין פוילן צווישן ביידע וועלט מלחמות, זיין א אידישער ארבעטער אדער א יוגנטליכער כדי צו באנעמען וואס דאס אלץ האט געמיינט אין אונזער לעבן. דאס זענען געווען אונזערע אוניווערסיטעטן. אויף קראכמאלנע זעקס און דרײַסיק די מלוכה חבר אברהמסאנס. דארט האבן מיר געלערנט נישט נאר וועגן דער אידישער ליטעראטור, נאר וועגן דער וועלט ליטעראטור. וועגן ווייטע אומבאקאנטע לענדער און קאנטינענטן, געשארפט אונזער פאליטישן און אינטעלעקטועלן באוואוסטזיין. אויף די בילדער אויסשטעלונגען אין זאכענטע האבן מיר געשטילט אונזער דורשט נאך שיינקייט, אויף די אויספלוגן אין זומער קאלאניעס האבן זיך פאר אונז צום ערשטן מאל אנטפלעקט די שיינקייטן, רייכקייטן, פון דער נאטור ארום אונז. חבר אברהמסאן איז געווען דער